מורי ורבותי ס'איז ערב פסח איז היום קצר והמלאכה מרובה וויל נאר דערמאנען אפאר ענינים וואס איז כדאי פאר די עצם הכנה אדער בעצם שוין נישט קיין הכנה ס'איז שוין די זמן פון פסח אליינס איך וויל דא צו זאגן אזוי פיר דברי תורה מער ווייניגער פיר דברי תורה אויף די הגדה פיר ענינים וואס איז מיר וויכטיג צו פארזוכן און זיך מתרכז זיין. אויף די אויף די ווערטל אויף די אויף די ווערטער אויף די ענינים פון פון פסח און מ'זאל האבן א פרייליכע פסח יעדע איינער. די ערשטע זאך וואס איך וויל רעדן וועגן איז איז די זאך פון חירות אונז האבן גערעדט וועגן דעם אביסל אין די שיעורים אסאך זאכן וואס איך זאג איז אביסל מער געמאכט מענטשליך מער למעשה פון וואס מ'האט געלערנט אין כוונות בעיון אין די לעצטע צוויי דריי וואכן, און ס'איז דא אזא די הגדה, לאמיר זאגן א ווארט אויף די הגדה, די הגדה הייבט זיך אן, אין די אנהייב פון עבדים היינו זאגט מען אפילו כולנו חכמים כולנו נבונים כולנו יודעים את התורה, מצוה עלינו לספר ביציאת מצרים, כל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח. די די ווערטער, סאמטיימס זעט עס אויס אזוי ווי א חומרא, ס'הייסט, וואלט מען געקענט מיינען אז מ'איז א חכם, איז מען פטור, ביסט א חכם, דו קענסט שוין די תורה, וואס מ'פארציילט דיך נישטא קיין חידושים, ו. אה, איז קא משמע לן, ניין, נאך נישט געענדיגט, נאך נישט יוצא געווען, נאך נאך נישט פטור געווארן, מ'דארף נאך אלץ, ס'נאך אלץ דא א חוב, ס'נאך אלץ דא א דין, ס'נאך אלץ דא א חיוב אויף צו אויף צו זאגן לספר ביציאת מצרים. און דאס איז איין וועג פון עס לייענען, דאס הייסט א חיוב נוסף, נוסף אויף די חיוב פון קענען כל התורה כולה, וואס איז די, מ'דארף מ'דארף דאך זיין א חכם און א נבון און א זקן און א יודע את התורה, ס'איז דאך ס'איז דאך א מצוה, ס'איז דאך א חיוב, אבער ס'נישט גענוג, אפילו וועסט זיין די אלע מדריגות, וועסט האבן כולנו חכמים, כולנו זקנים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, ס'איז נאך אלץ, מצוה עלינו, דאס איז לכאורה איין איין וועג וויאזוי מען קען לערנען די די שטיקל הגדה, און די וועג איז מורא'דיג דיפרעסינג, ס'איז דאך מורא'דיג, וואלט איך פארשטיי נישט פארוואס מ'וואלט עס אריינגעלייגט אין די הגדה פאר אזא סארט זאך, מ'קומט דא, מ'זאגט אונז גייען ברוך השם דערצו מקיים זיין די מצוות הלילה, מ'גייט טון סיפור יציאת מצרים, מ'גייען זאגן די הגדה, דארף מען זאגן, וואלט מען געקענט מיינען אז ביסט א חכם ביסטו פטור, איז מען אלץ מחויב, וואס איז וואס איז די, ס'מאכט נישט קיין טראפ סענס. ממילא איך מיין אז די די די שורות דארף מען ליינען אין א מורא'דיגע אנדערע וועג, מ'דארף עס פשוט זאגן. דאס איז א א שחרור, דאס איז א חירות, דאס איז די טייטש. יעדע מאל א מענטש לערנט א זאך, געווענליך אז מען לערנט עפעס, איז דא אין דעם א דין, דא אין דעם א געוויסע בחינת דין, מען קען עס רופן א בחינת בינה, א דין פון בינה, דער זוהר זאגט אז אין בינה, אפילו אויב בינה איז איז רחמים, איז דא מינה דינין מתערין, די דינים הייבן זיך אן פון בינה, פארוואס? ווייל ווען איך לערן א זאך, שטיי איך נאך אזוי ווי אין א חסרון, שטיי איך נאך אזוי ווי איך מוז פארשטיין, ס'דא אזא חסרון, ס'דא אזא צורך, ס'דא אזא בעל הבית דוחק, איך דארף לערנען די גמרא, נישט איך זיין עם הארץ, איך מוז, איך מוז איך זיין א חכם, נישט איך זיין א טיפש. ס'איז דא אין דעם א כסדר אזויווי א חלק תביעה, א חלק חסרון, א חלק ס'איז א שלעכטע פילינג. און אסאך מאל ווען מ'לערנט מענטשן לערנען, מ'קען אפילו זען, מ'גייט אין ישיבה, און פלעצער וואו מענטשן לערנען וואס זיי דארפן, ער דארף, ער דארף מאכן די טעסט, ער דארף, ער דארף דאך קענען די הלכות פסח, ווייל נישט וועט ער זיין עם הארץ, ער וועט זיך טועה זיין הלכות פסח און נישט וויסן צו מ'דארף עסן קודם די מצה אדער קודם די מרור. ס'איז א מצוה, ס'איז א חיוב, עס ס'פעלט עם עפעס אז ער לערנט נישט, אדער בשעת'ן לערנען, לערנט ער מיט אזא געוויסע. ס'איז א געוויסע צמצום, ס'איז א געוויסע, ס'איז דא א געוויסע עצבות, ס'איז דא א געוויסע קושי אין די עצם לערנען אליינס, ס'איז נישט די שלימות, א שלימות א שמחה, ווייל ער דארף דאך, ער דארף דאך לערנען, ער מוז דאך, אז נישט ביסט אן עם הארץ, אז נישט ביסט א טיפש, נישט וויסן וואס צו טון, נישט ווייסן וואס טוט זיך מיט זיך. און אסאך מאל, מען קען גיין אין בית מדרש און זען וויאזוי מענטשן לערנען א גאנצע יאר, ס'איז דא אסאך, אסאך אנדערע דינים וואס קומט זיך אריין, למשל איך דארף דאך זיין גערעכט, איך לערן מיט מיין חברותא, א גוטן פסח.

וואס איז א שלעכטע פילינג, מען קומט ארויס פון אזא פון אזא סעשן נאכן לערנען מיט אזא וויכוח, מיט אזא מיט אזא מתוך צורך, מתוך חיוב, מתוך הכרח, קומט מען אראפ מיט אזא זויערע פנים אביסל, מיט אזא ס'איז נישט ס'איז נישט חירות. פאר דעם מיין איך אז די דאס הייסט אזוי ווי א בחינה פון עניות, אזא עני, ער האט נישט גענוג תורה, איז אין עני אלא בדעת, און ער מוטשעט זיך, ער וויל, ער פרובירט מקבל צו זיין די תורה. און די ערשטע זאך, די ערשטע זאך פון ליל פסח, אונז זאגן ס'איז דא ד' כוסות, די ערשטע משנה אין פרק ערבי פסחים שטייט אפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב, אויב ביסטו א עני, היינט ביסטו נישט קיין עני, פארגעס פון דעם, פארגעס, ביסט א, דו דארפסט לערנען, דו דארפסט האבן ד' כוסות, מען האט דיך שוין צוגעשטעלט פון ערב פסח ד' כוסות, יעצט עס דרך חירות, זעץ דיך אוועק בהסיבה, זאג נישט, איך דארף, נאך נישט אנגעקומען, איך דארף נאך זיין א עני. און די זעלבע זאך מיין איך אין די הגדה, אזוי ווי די פנימיות פון די כוסות, מען טוט שוין, מען טוט שוין די סיפור, מען טוט שוין א ענין פון תורה, מען טוט שוין א ענין פון פון פארציילן די סיפור יציאת מצרים, די ערשטע זאך דארף זיך א מענטש קובע זיין, עס קומט פסח ביינאכט, כלנו חכמים, כלנו נבונים, כלנו זקנים, כלנו יודעים את התורה, אונז זענען נישט דא היינט ביינאכט צו אויספיגערען פשט אין די הגדה וואס אונז ווייסן נישט, ווייל עס פעלט דאך עפעס, מען וועט נישט וויסן פשט, מען וועט נישט פארשטיין עפעס א דבר תורה, עפעס א דבר עומק,

מען מאכט א סדר, מען מאכט א סדר, כלנו חכמים, כלנו נבונים, איך, נישט נאר אונז, מען זאגט עס אפילו פאר איינער פאר די צווייטע, זאג פאר דיין חברותא, זאג פאר דיין מענטשן וואס זיצן מיט דיך ביי די סדר, ביסט אויך א חכם, ביסט אויך א נבון, ביסט אויך א זקן, ביסט אויך א יודע את התורה, איך בין נישט דא דיך צו פארציילן עפעס א יסוד וואס דו ווייסט נישט, איך מוז דיך נישט אויסלערנען דא אז די וועלט האט א טעות, איך מוז דיך עפעס זאגן וואס דו ווייסט נאכנישט,

איך מיין די ערשטע ווארט פון כלנו, כלנו חכמים. און ס'איז זייער גוט צו טראכטן אזוי, מ'דארף באקומען אזא לפחות איין איינמאל א יאר, אפילו די מענטשן בעלי מוסר שבינינו וואס זיי האלטן יא אז ס'איז וויכטיג צו האבן תביעות און צו וויסן וואס מ'פעלט און נאכאלץ טאמער רצים די אלע זאכן, אקעי, ס'איז גוט אויף א גאנצע יאר, און ס'מעג זיין איינמאל א יאר, איין נאכט, כלנו חכמים, מ'מעג איינמאל זאגן אונז זענען חכמים, אונז זענען נבונים.

נישט טאקע פון די ענין פון היינט ביינאכט די אמת איז אז עס איז געוואלדיג כ'מיין יעדע איד איז מצוה עליינו לספר ביציאת מצרים איז דאך טייטש אז יעדע איד דארף שרייבן זיין אייגענע הגדה ס'איז ממש א חיוב כ'מיין אז ס'איז נישט ס'וועט נישט זיין צופיל הגדות ביז יעדע איינער וועט שרייבן זיין אייגענע יעדע איד יעדע ששים ריבוא אידן ס'דארף זיין ס'דארף זיין אטליסט ששים ריבוא הגדות און נישט נאר ששים ריבוא ווייל יעדע יאר דארף מען שרייבן א נייע סאו מען האלט נאכנישט דארט מענטשן קאמפלעינען אז ס'איז צופיל הגדות ס'איז נאכנישט דא גענוג יעדע איד דארף האבן זיין אייגענע הגדה.

ס'איז אזוי ענליך וואס מיר האבן גערעדט וועגן מצה פסח, חמץ פסח, ס'הייסט ס'איז דא אין יעדע, ס'איז דא אמאל צוויי צוויי וועגן צו קוקן אויף, על פי פשט, כעס איז א מידה, אזוי ווי אלע מידות, אפשר דארף מען מאכן דרך הממוצע, אמאל איז עס ראוי לכעוס, אמאל איז דא א זמן וואס מ'דארף כועס זיין לשם חינוך, לשם איך ווייס וואס, פארשידענע תירוצים וואס מענטשן האבן פארוואס זיי דארפן האבן כעס, און דאס איז דאס איז על פי פשט, על פי סוד, על פי פנימיות הייסט די זוהר און די אריזל האבן געמאכט פון כעס אזוי ווי כמעט די גרעסטע עבירה פון די תורה, די אריזל זאגט פעימעסלי טורף נפשו באפו, ביים כועס זיין נשמה גייט אוועק. איך מיין אז מ'דארף נישט אפילו זיין א מקובל צו דאס פארשטיין. איינער וואס איז כועס אזוי ווי די גמרא זאגט אם תלמיד חכם הוא חכמתו מסתלקת אם נביא הוא נבואתו מסתלקת. כעס איז די טייטש, כעס איז בעצם די הפך פון נשמה. אונז האבן מיר געלערנט משה רבינו אין די אנהייב פון די מעשה פון יציאת מצרים ווי זיי זענען געקומען צו די אידן און מ'האט זיי געזאגט לא שמעו אל משה פארוואס מקוצר רוח ומעבודה קשה. און קוצר רוח איז דאך פארקערט פון ארך רוח, מיט אנדערע ווערטער ס'איז א סארט כעס, איך וויל דא מדגיש זיין ווען אונז רעדן פון קעגן כעס, ס'מיינט נישט אלעמאל לאו דווקא, ס'הייסט דער אריזל זאגט אז אפשר די גרעסטע זאך, די גרעסטע זאך לגבי לגבי השגה, די גרעסטע זאך לגבי האבן חירות איז נישט צו האבן כעס, ס'מוז נישט זיין אז ער מיינט דווקא די חלק פון. ממש איינער איז ברוגז ער גייט שוין ער איז אין רעידזש דאס איז דאס איז א סארט כעס אוואדע יענע כעס איז איז דארף מען פרובירן עס צו ממעט זיין אבער אבער אונז רעדן אפילו אסאך איידלערע נישט נאר דעם איך מיין אזוי ווי אונז רעדן א גאנצע זאך ווען מען ארבעט פון די שורש קען מען אסאך גרינגער זיך מתגבר זיין אויף ווען א מענטש האלט שוין ביי די מצב אז ער איז ממש אזוי ווי ווי די ער איז צובלאזן ס'גייט אים ארויס א רויך פון די נאז יא אזוי ווי כעס דעמאלטס גייט ער נישט קענען זיך מתגבר זיין אויפן כעס, און דאס הייסט אז ער פארלירט כביכול זיין נשמה, אבער כעס מיינט, איך מיין אז מ'קען מ'קען רופן די אמת'דיגע טייטש פון כעס, די מיין כעס מער וואס די אריזל רעדט וועגן די דקות, טייטש נערוועזקייט, ס'הייסט א מענטש גייט אריין און ער קומט אריין און ער גייט ער גייט אין א פלאץ און. דאס גייט דאס איז אים נישט גוט יענץ איז אים נישט גוט און ס'ווערט אזוי א שלעכטע פילינג, ס'איז פשוט א שלעכטע פילינג, ס'איז פשוט א פילינג וואס איז די הפך פון די פילינג פון נשמה, פון די פילינג פון חיים, פון די פילינג פון חירות, איז בעצם די פילינג פון כעס, אויב ס'איז דא א זאך וואס מ'קען רופן די גרעסט די הפך פון מוחין דגדלות איז כעס, ס'איז נישט דא, איך מיין אז ס'איז נישט דא נאך א זאך וואס איז אזוי מנוגד צו צו צו מוחין ס'הייסט תאוות, די אלע זאכן זענען נישט אזוי שטארק מנוגד, צו מוחין דגדלות כעס דאס איז דאס ווער ס'ווייסט איזשביצער רבי איז מאריך דעם אסאך מאל תאוות זענען א זאך וואס מ'קען מאכן אביסל לייכט מ'קען מוחל זיין מ'קען פארשטיין כעס קען מען אסאך שווערער מוחל זיין נישט פשט מ'קען עס נישט מוחל זיין נאר די פשט איז אז ס'איז באמת א ניגוד דאס וואס מיר זאגן אז די נשמה גייט אוועק ס'איז א אמת'דיגע זאך דאס דאס איז א מענטש ס'איז נישט מעגליך צו לעבן אין א מצב פון פון נשמה ווען מ'איז בכעס און נישט נאר בכעס וואס איך זאג יעדע יעדע סארט דין יעדע סארט דזשאדזשמענט יעדע סארט די רעקל איז נישט גראד און די בענקל שטימט נישט און די און דאס איז כעס, דאס איז די התחלה פון כעס, דאס איז די שורש פון כעס, אזוי ווי א גאנצע יאר זענען אונז עסן אונז חמץ אונז האבן די אלע זאכן ווען מען מוז דאך אז נישט וועט דאך די בענקל זיין קרום עס וועט וויי טון, אבער פסח איז די טייטש אז מען וויל נישט עסן קיין שום חמץ, אונז ווילן אז אפילו די איידעלע סארט כעס, די כעס יא אפילו דאס איז אפילו כעס דקדושה, איך ווייס אמאל דארף מען, אונז ווילן עס נישט האבן, אונז ווילן זיין אינגאנצן בעולם החירות, אין אנדערע ווערטער פונקט אזוי ווי יעדע מען זאגט אז אויב איינער איז כועס גייט אוועק זיין נשמה, דארף מען וויסן אז וויאזוי וואס טוט מען ווען וויאזוי באקומט מען א נשמה, וויאזוי באקומט מען מוחין דגדלות, וויאזוי באקומט מען די מדריגה וואס הייסט מען קען רופן א מענטש אז ער האט א נשמה, מען באקומט עס דורך נישט האבן כעס, און נישט האבן כעס מיינט נישט איך וועל ווארטן אז ס'זאל זיין עפעס א נסיון איינער וועט מיך ממש אויפרעגן צונעמען מיין פארקינג ספאט און איך וועל אים נישט שטיין אויפן קאפ און שרייען, נישט דאס איז די טייטש. מ'דארף נישט ווארטן, ברוך השם, ווער ס'וויל ארבעטן אויף די עבודה פון נישט האבן כעס, דארף נישט ווארטן אויף די גרויסע נסיון, ס'דא מענטשן וואס האבן עס מער אפט, אבער מ'דארף נישט ווארטן אויף דעם, ס'איז אין יעדע קלייניקייט, און כמעט דורך די מציאות פון א מענטש, די גמרא זאגט אז א מענטש וואס גייט אדורך א טאג אן יסורים איז איז דארף ער זיך אננעמען צו זארגן אז עפעס איז ראנג, דאס זענען די יסורים, א מענטש שטייט אויף און די קאווע איז נישט געגרייט, און פונקט איז נעכטן אויסגעגאנגען די מילך, און ס'איז נישטא גענוג מילך, יעצט דארף מען גיין אין געשעפט קויפן מילך, און. און די געשעפט איז געווען פארמאכט מ'דארף גיין צום נעקסטע געשעפט, די אלע זאכן דאס זענען די יסורים, די רעגולער דעי טו דעי יסורים, דעי טו דעי זאכן וואס מאכן נערוועז א מענטש, און ווען א מענטש זאגט זאגט פאר זיין מח, זאגט פאר זיין זיין זיין מיינד אז ער גייט נישט לאזן זיין מח ווערן נתפעל פון די אלע זאכן, ער גייט בלייבן במנוחה, ער גייט בלייבן די היפך פון כעס איז בעצם מנוחה אדער ארך רוח, ארך רוח איז ליטערלי טייטש א לאנג ברעט, גייט נישט זיין שארט ברעט, ער גייט נישט, און ווען מ'איז שארט ברעט קען מען. נישטא קיין מעגליכקייט צו הערן די בשורת הגאולה, צו הערן די אליהו הנביא, די משה רבינו וואס עס קומט פסח ביינאכט, אויב מען איז אין א קוצר רוח, נו זאג, ס'מוז נישט זיין כעס, ס'מוז נישט זיין ברוגז, איז ברוגז, דאס איז שוין, דעמאלטס איז מען שוין אויף צרות, און מען רעדט פון די קליינע זאכן, די איידעלע, און מען דארף זיך, דאס איז ממש א זאך וואס מען קען פרעקטיסן כמעט פֿיר און צוואַנציק שעה א טאג, ווייל אזוי ווי מען זאגט נישטא קיין רגע אן יסורים, און אויף יעדע איינס פון זיי איז מקבל באהבה, ווערט נישט נתפעל, ס'איז גוט, מען שמייכלט צו די, צו די.

ווייניגער צו מאכן קומען קומט עס נישט, דאס איז אליינס דער מעכב, איך זאג די די וויזשניצער רבי דער אמרי חיים ווען ער פלעגט רעדן א גאנצע יאר פון פסח ווי מורא'דיג געקאכט פסח איז געווען זיין זיין יום טוב האט מורא'דיג א גאנצע ווינטער האט ער גערעדט מען גייט גיין עסן די כזיתים מצה און די כזיתים מרור און די אלע זאכן ער האט ממש געקאכט אין פסח א גאנצע יאר.

און געגעסן מצה, מ'האט נישט געזען די קאך, ס'איז געווען אין פרשת בא, ווען מ'האט שוין גערעדט פון פסח, און ס'איז געווען גייט עסן דעם פסח, און ס'טוט זיך, און דער רבי האט זיך געקאכט, דאס איז געווען פרשת בא, און פסח ביינאכט האט מען נישט געזען בכלל די זאך, פארוואס דאס וועט אמת'דיג מענטשן וועט יעדער מענטש האט פארשטאנען וויאזוי דאס ארבעט, מ'קאכט זיך פאר דעם, מ'גרייט זיך צו, מ'איז זיך מתבונן, אבער די בשעת מעשה איז, ס'קען זיין אז די. אמת, עס איז געווען מורא'דיג, א מורא'דיגע מצב פון חירות, א מורא'דיגע מצב פון מנוחה, א מורא'דיגע מצב פון עקסטעסי אפילו, אבער עס איז נישט קיין זאך וואס מען מאכט זיך, דאס זיך מאכן איז גוט פאר פאר פרשת בא פאר פיר חדשים צוריק, אבער יעצט איז פשוט אזוי ווי עס איז, אזוי ווי געזאגט כולנו חכמים, אלעס איז גוט, אלעס איז פערפעקט אזוי ווי עס איז, און זאגן, עס איז דא א דרוש וואס עס זאגט די די פסח סדר אילו הוציאנו דיינו דיינו, און עס קען זיין סתם אזוי ווי א דרך מליצה ווי אזוי צו פארציילן די כמה מעלות טובות למקום עלינו, אבער עס לייכט אליינס א מורא'דיגע אור. יעדע זאך איז געווען גענוג, ס'איז געווען גענוג, די גענוג, די דיינו, די גענוגקייט, די שביעה, נע, ביי די סדר זאגן דארף מען קודם נאכל על השובע, די שובע, דאס איז א, דאס איז די אמת'דיגע די חירות פון פסח, און מען דארף אנקומען צו די, די, מען דארף אנהייבן פון דארט, און מען הייבט אן פון דארט, און פון דעם ווערט שוין, ווערט שוין נולד אסאך, אסאך חידושים, אסאך גילויים. און פון דא קום איך צו די ווארט וואס איך האב דערמאנט אפיקומן, די דריטע זאך וואס איך וויל דערמאנען דא, דאס איז די נושא פון אכילה, און ס'איז ווייטער אלעס בקיצור ווייל איך נישט ס'איז א סיכום פון גרויסע ענינים. דער בן חכם ענטפערט מען איין זאך, אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן,

עסן, עסן ריכטיג, עסן מיט א ישוב הדעת, עסן מיט מנוחה, עסן מיט נישט ווערן פארלוירן אין דעם וואס קען זיין, כ'מיין ס'שטייט שטייט שוין אין פוילישע ספרים אז עסן מצה פון ליל פסח וואס די עיקר אכילה, די איינציגסטע אכילה פון דאורייתא וואס מ'עסט אין א גאנצע יאר איז אזויווי א פסח, ס'איז א וועג וויאזוי מ'קען מקדש זיין, מ'קען זיך לערנען פון דעם וויאזוי וויאזוי א איד דארף עסן, וויאזוי מ'קען עסן מיט מוחין דגדלות א גאנצע יאר. און די וועג וואס ס'שטייט אין די הגדה איז אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. אז נאכדעם וואס האסט געענדיגט עסן, בלייב ביי דיין ביי דעם געענדיגט, דאס איז א פראבלעם וואס אונז האבן א גאנצע צייט, אסאך מאל, אסאך פון אונז, און מ'קען עס רופן די פראבלעם פון דעזערט, יא? יעדער וואס האט אמאל געמאכט א דייעט ווייסט אז דעזערט איז א גרויסע פראבלעם, וואס איז די פראבלעם פון דעזערט? די פראבלעם פון דעזערט איז מ'האט געגעסן א סעודה, מ'האט געגעסן, מ'האט זיך געלאזט וואויל גיין, ברוך השם מ'האט געגעסן, ס'איז געווען גוט צו עסן, אקעי, און יעצט האט מען געענדיגט עסן, אבער יעצט איז געקומען נאך עפעס א זאך, און און נאכ'ן דעזערט קומט אן א צווייטע דעזערט און א דריטע און שפעטער נאך א נאש און מען האט קיינמאל נישט געענדיגט עסן ס'דא א פסוק צדיק אוכל לשובע נפשו ובטן רשעים תחסר א צדיק עסט ביז ער איז זאט ביז זיין נפש איז זאט א רשע ער עסט ער איז כסדר בחסרון בטן רשעים תחסר פארשטייט זיך ס'האט א פשוטע פשט אבער די די פנימ'דיגע פשט וואס איך האב געהערט אויף די פסוק איז דאס א צדיק ווען עס איז דא אזא מין זאך אז ער האט געענדיגט עסן, ער איז בשובע, ער האט זיך געזאט, ער האט זיך אנגעזעטיגט, ער האט נישט מסגף געווען, ער האט געגעסן ביז ער פילט זאט, און ער זיצט אין די זאטקייט און ער איז מורא'דיג צופרידן, ברוך השם, ער קען בענטשן, ואכלת ושבעת וברכת. דער רשע איז בטן רשעים תחסר, די דעזערט, דאס איז א גרויס פראבלעם פון די רשע, איך זאג נישט אז מען זאל נישט עסן די דעזערט א גאנץ יאר, אבער. עס איז א פראבלעם, דאס הייסט, נאכן עסן עסט מען נאכאמאל, דאס הייסט, ער, זיין עסן איז נאר אזוי ווי א סיפוק פון די צורך, פון די, ער האט געדארפט עסן, ער האט א תאווה, אדער ער האט א צורך צו עסן, און איז שוין געווארן נאכאמאל, עס איז געקומען נאך א, נאך א זאך, און מארגן נאך א צורך, נאך א תאווה, און מען ענדיגט קיינמאל נישט, מען האט קיינמאל נישט די געשמאק, די תענוג פון שובע, דאס איז אפילו אין אכילה, אין אכילה בגשמיות איז דא די פראבלעם, און די לימוד פון אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן איז, דו האסט געגעסן מצה, איז דא טעם מצה בפיו, האלט דיך מיט דעם. נעם אפאר מינוט, ביז אינדערפרי, איך ווייס נישט, מ'גייט ביז מ'גייט שלאפן יא, נעם אפאר מינוט, צוויי מינוט, און נעם די טעם מצה, אין די טעם מצה איז דא א מורא'דיגע אור, א מורא'דיגע חירות, א מורא'דיגע מורא'דיגע טעם, און די כ'זאג אז די אכילה איז נאר אזויווי א משל, די תורה הייסט לחם יא, די זעלבע זאך איז מיט דברי תורה, מיט תפילה, מיט אלע אנדערע זאכן אין די וועלט. ס'דא אמאל אזווי א מענטש, אזווי די מענטשן האבן געלערנט און און געלערנט פונקט דעם לעצטע מאל, ער האט געלערנט א גאנצע נאכט, האט ער געמוזט ענדיגן, און אינדערפרי מוז ער ווייטער מאכן דעזערט אויף דעם. זאגט אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן, דארפסט נישט, דארפסט נישט נאכאמאל לערנען, דארפסט נישט, מ'האט דא אזא מין זאך פון ענדיגן לערנען, אזא מין זאך פון מאכן א סיום מסכת, מ'מאכט א סיום ערב פסח, א סיום איז טייטש אז מ'איז חוגג, מ'האט געענדיגט לערנען, און איך זע כסדר, מ'האט געמאכט לעצטענס ברוך השם א סיום אויף חומש, כמעט די ערשטע שאלה וואס זייער אסאך מענטשן פרעגן איז, אבער כ'האב נישט געענדיגט אמת'דיג ווייל כ'האב פארפאסט דא א האלבע ספר און דארט האב איך נישט פארשטאנען עפעס א ווארט און בכלל א שאלה אין הלכה צו מ'מעג עסן ביי א סיום ערב פסח. ס'איז א מורא'דיגע קיטרוג דאס. דאס איז א שרעקליכע זאך. פארוואס קען מען נישט זיין אונז האבן נישט קיינמאל די זאכן. יא, מ'האט געענדיגט. דו האסט גערעכט. דו, מ'קען נאכאמאל לערנען. כ'זאג נישט אז מ'האט מ'האט געענדיגט. מ'האט ס'איז נישט אז אז מ'ווייסט שוין אלעס און מ'דארף זיך יעצט ארומגעבן מיט די גרעסטע גראבע בויך אז ס'נישט דא מער וואס צו לערנען. ס'איז דא. אבער מ'האט געענדיגט. מ'האט אנגע מ'האט מקבל געווען מ'האט אנגעהויבן דאס ספר און מ'וועט אנקומען ביזן סוף.

און אינמיטן, אינמיטן האט ער געסטאפט, עס איז אים נאך געגאנגען גוט, האט ער געסטאפט, ער זאגט אז מען טאר נישט אוועק גיין פון די תהלים זאגן אדער פון וואס א זאך אז א מענטש טוט, מיט די זאך ווייסט אזא אזא סייד אין די אנהייב וואס גייט עס אים גוט, אינמיטן ווערט זיך מער נתגבר, נאכדעם סלאולי גייט אראפ די טאן, און ביי די ענדע גייט מען אוועק מיט אזוי מיט א שלעכטע טעם, מען דארף זיך ענדיגן די גאנצע ספר תהלים, אקעי, מען גייט, מען ענדיגט אזוי, מען גייט אהיים מיט אזא מין. מיט א מצב פון קטנות, מיט א מצב פון ווי ער צווינגט זיך נאך צו זאגן. דער חסיד איז אוועק ווי ער זאגט ניין, קיינער האט דיך נישט געהייסן ענדיגן, דווקא ווען ווען ס'גייט דיך גוט אינדערמיטן, סטאפ, ווי ס'פאסט צו סטאפן, און דעמאלט וועסטו אהיימגיין וועסטו נאך פילן אז דו ווילסט נאך, אז דו האסט עס. אפשר דו ווילסט נאך, אז עס ביסט האסט צוויי געווען, האסט האסט געגעסן, ס'איז געווען גוט, און ס'איז גוט, און דו ווענדסט ווענדט זיך אסאך גוט, אסאך מאל ס'איז אזוי ווי בגשמיות, א מענטש עסט און ער עסט נאך און עסט נאך, און עסט אזוי פיל ביז ווען אין די ענדע האט ער שוין נישט הנאה, ער גייט אהיים מיט אזא בויך וויי נאר, אנשטאט פון אהיים גיין מיט א בויך וויי, די זעלבע זאך געשעט ברוחניות מיט לערנען מיט דאווענען מיט אלע מיני זאכן, מען גייט אהיים מיט א בויך וויי ווייל מען האט נישט געוואוסט צו סטאפן, פארדעם און צו סעיווערן, צו מאכן די אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן, דאס איז א מורא'דיגע א מורא'דיגע אור, ווער ס'קען זיך מתבונן זיין אין דעם, אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן, אילו יישר חילי וואלט מען זיך נוהג געווען דעם מנהג וואס כ'האב געזען א געוויסע פלאץ נאך יעדע דרשה נאך יעדע זאך, זעצט האט מען זיך געזעצט פאר א מינוט, נישט מער ווי א מינוט, אין סיילענס, כאילו כ'האב געהערט וואס דו האסט געזאגט, און כ'האב געהערט.

איין וועג פון דעם. ס'איז די זאכן וואס זענען אזוי ווי געזאגט נעכטן ביי די גמ' נאכן די זאכן וואס זענען עקסטערע זאכן ס'אפילו נישט קיין מנהג ס'איז עפעס א ניגון וואס קיינער ווייסט נישט פונקט וואס ס'מיינט פארוואס ס'קומט ארויס פון אזא חירות פון אזוי מ'זיצט זיך אויפן סדר און ס'אזוי ווי די וועלט זאגט שבת נאכן קוגל ס'איז די גרעסטע מנוחה די גרעסטע מצב פון מנוחה און מ'זאגט זיך אזוי אחד מי יודע עפעס א ניגון וואס הייבט זיך אן ס'ענדיגט זיך ס'גייט צוריק שמונה תשע שבע ביז אחד דאס איז די קודם כל א פלאץ וואס מען וואס מען אמתדיג קען טרעפן אסאך חיות אסאך איך מיין אז די טייטש פון דעם על פי פנימיות על פי חסידות איז מען דארף וויסן אז אונז האבן אנגעהויבן פון ערגעץ אונזערע גאנצע זאך אלעס וואס אידן טוהן אלעס וואס מענטשן טוהן אלעס וואס גוים טוהן די גאנצע וועלט הייבט זיך אן פון ערגעץ ווי הייבט זיך עס אן? ס'הייבט זיך אן פון איין זאך אחד אלהינו בשמים ובארץ ס'נאר דא איין זאך וואס א מענטש דארף טוהן אויף דער וועלט ס'נאר דא איין מצוה ס'נאר דא איין נאר דא איין מצוה צו געדענקן גאט צו אחד אלוקינו, ס'איז דא איין עבירה איז דא נישט אחד אלוקינו, דאס איז די גאנצע זאך, אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו, ר' מענדל רימנובער האט געזאגט מ'דארף נאר הערן די אלף פון אנכי, דארף נישט אפילו, ס'איז נאר דא איין זאך. יעצט צוביסלעך איז דאס געשען במשך די דורות, יעדע מאל געלייגט איינער צו, קודם פון אחד אלוקינו איז געווארן שני לוחות הברית, ס'איז וויכטיג, ס'איז שוין דא צוויי, ס'איז דא נאך א לבוש. שפעטער איז געווארן פון דעם דריי אבות, שפעטער זעט מען זעט פון פארשיידענע, ס'ווערט ממש מער, קודם דא דריי אבות, נאכדעם דא פיר אמהות, וואס האט חמשה חומשי תורה, תורה שבעל פה געמאכט נאך איינס צו זעקס, שפעטער דא זיבן, אכט, ביז מען האלט ביי דרייצן, מען קען אפילו מאכן די ליסט לענגער, בקיצור ווי מער לענגער מען ליינט ווערט צו, ס'קומט צו נאך לבושים, ס'קומט צו נאך פירושים, נאך נאך א זאך, אויף די אחד אלוקינו איז צוגעקומען צוויי לוחות, נאכדעם איז צוגעקומען חמשה חומשי תורה, נאכדעם איז צוגעקומען ארבע חלקי שולחן ערוך, און זעכצן חלקים פון די נייע שולחן ערוך, און וכו' וכו' וכו', ס'ווערט אלץ גרעסער און גרעסער. און וואס טוט דער ניגון? יעדע מאל ער קומט אן צו א גרעסערע לבוש, צו נאך א גרעסערע זאך, נאך נאך מצוות, נאך חומרות, נאך מעשות, גייט ער צוריק, און ער גייט צוריק סטעפ ביי סטעפ. ער זאגט, יא, ס'איז זייער גוט אז דו האסט חמשה חומשי תורה, אבער געדענק אז די חמשה חומשי תורה קומען פון ארבע אמהות, און די ארבע אמהות זענען נישט אלעמאל געווען פיר, ס'איז געקומען פון דריי אבות, און די דריי אבות זענען געקומען פון צוויי לוחות הברית, און די צוויי לוחות הברית קומט אלעס צוריק צו די ערשטע נקודה, צו די אחד אלוקינו. מ'דארף וויסן אז אלעס וואס אונז טוען, אלע זאכן, אלע פירושים, אלע מצוות, אלע עבודות, אלע זאכן, איז אלץ לבושים, ס'איז אלץ צוגעלייגט אויף די אחד אלוקינו, און מ'דארף קענען גיין צוריק צו וועגס אויך, מ'דארף מאכן די אור חוזר, מ'דארף קענען וויסן אז אין די ענד, נאך די אלע דרייצן מידות, נאך די גאנצע זאך, גייט עס צוריק צוריק צוריק צוריק אחד אלוקינו, דאס איז א גרויסע א גרויסע אור פון חירות, א גרויסע אור פון פון פסח, בכלל פון פארשטיין די וועלט. אז מען קען צוריק מען קען צוריק דרייען יעדע זאך יעדע זאך האט א גאנצע שרשרת א גאנצע טשעין פון סיבות פון פון אחד אלוקינו איז געווארן ביז מוז מען דארף עסן ביז ס'איז געווארן יא פון די פון די ניו יארקער דאך מצרים איז געווארן סילווער פויל אויפן טיש און צוויי סילווער פוילס מען דארף קענען אפראמען מען דארף קענען צוריק גיין צוריק וועגס אויך מען דארף נעמען אפנעמען איין לעיער סילווער פויל נאך א לעיער נאך א לעיער ביז מען נעמט אראפ ביז ביז ס'קומט צוריק צו אחד אלוקינו דאס איז די דאס איז אזוי ווי די מעסעדזש, דאס איז אזוי ווי די ווארט פון די גאנצע סדר, און אין די ענד זאגט מען, יא ס'איז זייער שיין, און געמאכט פיר קשיות, און פיר כוסות, און פינף כוסות, און זעקס זאכן און זאכן, אין די ענד גייט מען צוריק, אחד אלוקינו, שבשמים ובארץ.